דעם אייבערשטן מיטן טיטל אדון מיטן עד שבא אברהם ביז ס'איז געקומען אברהם אבינו וקראו אדון שנאמר שטייט די וואך אין די סדרה ויאמר ה' במה אדע כי אירשנה תוס' פרעגט שוין אז מ'קוקט אריין אין די פסוקים זעט מען אז פארדעם איז דא נאך א פסוק וואס עס שטייט די לשון פון פון פון אדון און תוס' זאגט אז אין מוקדם ומאוחר בתורה. די גר"א האט אמאל געזען א ספר. שטייט דארטן אז פארוואס הייבט מען אן דעם דאווענען מיט אדון עולם? ווייל דאווענען איז דאך אברהם אבינו האט מתקן געווען תפילת שחרית און אברהם אבינו איז דאך געווען וואס איז קראו אדון ממילא הייבט מען אן דאווענען מיטן שבח פון אברהם אבינו מיטן שבח פון אדון עולם די גר"א זאגט אויף די ווארט אז דאס איז לאמיתה של תורה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר רב אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם דניאל איז נענה געווארן בתפילתו נאר אין זכות פון אברהם שנאמר שטייט אין פסוק ועתה שמע אלקינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני איז ער רעדט דאך דא צום אייבערשטן למענך מבעי ליה וואלט ער געדארפט זאגן למענך פארוואס זאגט ער למען השם איז אלא למען אברהם שקראך אדון אז ער איז מתפלל אז עס זאל געהאלפן ווערן אין זכות פון אברהם אבינו וואס ער האט גערופן דעם אייבערשטן אדון, ווען א איד שטעלט זיך דאווענען איז עס אלץ בזכות פון וזוכר חסדי אבות וואס דער אייבערשטער געדענקט די זכותים, די זרע קודש אין פרשת ויגש זאגט אז ווען א איד שטעלט זיך דאווענען האט ער אלץ די פראבלעם אז ער איז נישט ראוי, ער שעמט זיך, ווי קען ער שטיין און בעטן פונעם אייבערשטן, און ענטפערט דארט דריי תירוצים ווי אזוי א איד קען דאווענען, און איין תירוץ איז. אז יעקב חבל נחלתו, אז א איד כאפט זיך אן אין די שטריק פון די אבות, און אפילו א מענטש שטייט זייער ווייט פון די שטריק, אבער אז ער שאקלט עס, איז שאקלט זיך די אנדערע זייט אויך, איז ער מעורר די זכותים פון אברהם יצחק און יעקב. די צווייטע תירוץ וואס ער זאגט איז, א יעדע איד האט א חלק אלוקי ממעל, ממילא נישט ער דאווענט, זיין נשמה דאווענט, אפילו ער איז פארזינדיגט, אבער זיין נשמה איז נישט פארזינדיגט. און די דריטע תירוץ ברענגט ער די גמרא פון נעכטן, אז דער אייבערשטער כביכול איז מתפלל, און ווי ער איז עס מסביר, איז די אייבערשטער, עס איז א בחינה פון שכינה מדברת מתוך גרונו פון יעדן איד, אז ווען א איד שטעלט זיך דאווענען דאווענט דער אייבערשטער מיט מיט אים, און אז דער אייבערשטער דאווענט מיט מיט דיר, איז אוודאי קענסטו דאווענען. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, אונז האמיר שוין געהאט די גמרא נעכטן, שנאמר פני ילכו והניחותי לך, אויבן האט עס די גמרא געברענגט פון רבי יוחנן משום רבי יוסי, און דא ברענגט עס משום רבי שמעון בר יוחאי, ער האט עס געהערט פון צוויי פון זיינע רעבעס. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי יוחנן. בשם רבי שמעון בן יוחאי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא איז נישט געווען די ענין פון הודאה עד שבאת לאה והודתו לאה איז געווען די ערשטע וואס האט מודה געווען פארן אייבערשטן שנאמר הפעם אודה את השם ווי רשי שמועסט אויס אז לאה האט געוואוסט ברוח הקודש אז יעקב גייט אז אז גייט האבן צוועלף קינדער און האט פיר ווייבער קומט דאך אויס אז יעדער דארף האבן דריי און זי געהאט א פערדע איז הפעם אודה את השם איז עפעס א אינטערעסאנטע גמרא ווייל מ'דארף דאך לויבן דעם אייבערשטן אפילו אויף זאכן וואס קומט זיך דען עפעס פאר א מענטש די דריי די דריי קינדער קומט זיך דיר יא און פארוואס איז נישט געווען קיין הודאה ביז יעצט און מ'טרעפט יא הודאה ביי אנדערע צדיקים דארף מען וויסן וואס איז די ספעציעלע ענין פון הודאה וואס מ'טרעפט ביי לאה וואס איז נישט געווען ביז יעצט, זאגט די גמרא ווייטער ראובן אמר רבי אלעזר, וואס איז פשט פון די נאמען ראובן, אמרה לאה, ראו מה בין בני לבן חמי, קוק א חילוק צווישן מיין זון און די זון פון מיין שווער וואס דאס איז עשיו, דאילו בן חמי דאף על גב דמדעתיה זבניה לבכירותיה, עשיו איז נישט געווען קיין ווארטס מענטש, ער האט פארקויפט די בכורה מדעתיה, ער האט געוואלט דארטן די נזיד עדשים, דכתיב וימכור את בכורתו ליעקב, חזו מה, כתיב ביה, ער האט געהאט רימארס, ער האט געהאט א טשעינדזש אוו הארט, וישטם עשיו את יעקב, האט אים פיינט געהאט וכתיב ויאמר, הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים ער האט מיך אויסגעפאפט, האט דיך קיינמאל נישט אויסגעפאפט, האסט עס פארקויפט ווייל האסט געוואלט ואילו בני אף על גב דעל כרחיה שקליה יוסף לבכירותיה, ער האט עס קיינמאל נישט געהאט קיין מכירה מען האט עס פשוט צוגענומען פון מען האט צוגענומען די בכורה פון ראובן מען האט עס געגעבן פאר יוסף דכתיב. אונז טרעפט מען א פסוק ובחללו יצועי אביו ווען ווען ראובן איז נכשל געווארן די חטא דארט ביי די מעשה פון די דודאים איז נתנה בכורתו לבני יוסף איז איבערגעגאנגען די בכורה צו יוסף נישט אינגאנצן פאר יוסף ווייל יהודה האט דאך באקומען מלכות על כל פנים א געוויסע חלק פון די בכורה איז איבערגעגאנגען צו יוסף ואפילו הכי לא אקנא ביה ראובן האט זיך געפירט מיט די מידה פון טוב עין און נישט געהאלטן קיין שום חשבונות אפילו דאס על כל פנים דאס איז וואס אונז דארפן ארויסנעמען אוודאי מ'רעדט פון שבטי קה. איז דכתיב ווייל ס'שטייט אין פסוק וישמע ראובן ויצילהו מידם אפילו א מענטש כביכול מ'האט אים בא'עוול'ט צו מ'האט אים צוגענומען עפעס וואס ס'קומט זיך אים, קיין חשבונות דארף מען נישט האלטן, זאגט די גמרא ווייטער איינמאל צו האמיר געטייטשט די נאמען רות גיימיר טייטשן נאך נעמען רות פארוואס ווערט זי אנגערופן רות? מאי רות? אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנו דוד שריוהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, ער האט אזוי ווי זאט געמאכט כביכול דעם אייבערשטן מיט די זיסע שירות ותשבחות, וואס האמיר געזען אויבן אז פון האלבע נאכט פלעגט דוד אויפשטיין און זינגען שירות ותשבחות און פון דעם האט ער מתקן געווען די ספר תהלים. זאגט די גמרא, מנא לן דשמא גרים, ווי ווייס איך אז א נאמען פון א מענטש איז פועל אויף א מענטש, האט א שייכות מיטן מענטש און ס'קען אים אפשר העלפן, ס'נעמט נישט אוועק די בחירה, א מענטש האט נאך אלץ א בחירה אפילו ער האט א נאמען, אבער ס'קען העלפן די מענטש, אמר רבי אליעזר, דאמר קרא לכו חזו מפעלות השם, לאמיר זען די מעשים פונעם אייבערשטן אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות, אז אמאל קען מען וויסן וואס וועט זיין די מעשים פון א מענטש, וויאזוי וועט זיך אוועקשטעלן, וויאזוי וועט לעבן זיין לעבן לויט די נאמען. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא. וואס רבי יוחנן געהערט פון רבי שמעון בר יוחאי, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג, ס'איז שווערער פאר א מענטש ווען ער האט א תרבות רעה, ווען חלילה א קינד זיינער גייט נישט אין ריכטיגן וועג, איז יותר ממלחמת גוג ומגוג, און צו מסביר זיין די גמרא אז ווען א מענטש האט א פערזענליכע צרה איז עס אלץ א שווערערע זאך ווי. מלחמת גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג ס'איז א צרת רבים, ס'איז נישט קיין אייגענע דיפיט, ס'איז נישט קיין אייגענע טשעלענדזש וואס א מענטש האט ביי זיך אינדערהיים, איז ווען א מענטש פילט ווי ער האט א תרבות רעה וואס איז בתוך ביתו און ס'איז ארויסגעגאנגען פון אונטער זיין האנט, ס'איז זיין אייגענע בלעים, איז עס א גרעסערע צרה ווי אפילו א גרויסע צרה וואס נעמט אריין אסאך מענטשן, שנאמר.

דעם זעלבן פסוק, מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, פרעגט די גמרא, מזמור לדוד קינה לדוד, מ'רעדט דאך דא פון א געוואלדיגע צרה, אבשלום, א אייגענע קינד, איז אויפגעשטאנען קעגן זיין טאטן דוד, און מ'קוקט אריין אין די פסוקים, האט אים ממש געוואלט הרג'נען, דאס איז געווען זייער א א ביטערע מחלוקת. דוד זאגט קינה לדוד, אמר רבי שמעון בן אבשלום, משל למה הדבר דומה, לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו, א מענטש האט א שטר חוב קודם שפרעו, ווילאנג ער ווייסט נישט וויאזוי ער גייט עס באצאלן, איז דא די פיער אוו די אננאון, היה עצב, ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע עול אויף א מענטש, לאחר שפרעו, נאך וואס א מענטש באצאלט עס שמח איז ער פרייליך, אף כן דוד כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא הנני מקים עליך רעה מביתך, ס'גייט קומען עפעס שלעכטס פון דיין הויז, ער האט נישט געוואוסט פון וואס מ'רעדט, היה עצב, אמר האט ער געזאגט שמא עבד או ממזר הוא, ווער ווייסט אפשר איז עס עפעס א מחוצף, עפעס א עבד אדער א ממזר וואס א ממזר האט אלץ אין זיך אן עזות פנים. איז דלא חייס עלי וועט מיך נישט אפשוינען כיוון דחזא דאבשלום הוא שמח האט ער זיך געפרייט זיין אייגענע זון משום הכי אמר מזמור הגם די פסוקים זעהט יא אויס אז אבשלום איז גרייט געווען צו הרג'ען זיין טאטע איז דא וואס זאגן אז ס'איז נישט אזוי ער האט אים יא פרובירט צו אפשוינען אדער אנדערע זאגן אז און מענטשן זענען ענדערש גרייט צו ליידן פון אן אייגענע זון ווי פון א פרעמדן. אז ס'איז א אייגענע זון איז עס מיין פראבלעם. ס'איז טאקע תרבות רעה, ס'איז טאקע א געפערליכע צרה, אבער ביחס פון ליידן פון א צווייטן איז איז עס מזמור לדוד. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רבי יוחנן, אינטערעסאנטע גמרות, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, א מענטש מעג זיך רייצן א מענטש מעג זיך רייצן מיט רשעים בעולם הזה, און מען טרעפט טאקע די באקאנטע גמרא אין שבת דף ל"ג אז רבי שמעון בן יוחאי האט זיך גערייצט, זיי זענען געזיצן דארט, ער האט געזאגט אז דאס די אלע זאכן וואס די אלע זאכן וואס די רוימער מאכן, זיי בויען גשרים מיט שווקים, דאס איז אלעס טוען זיי פאר זיך, און ער האט טאקע געליטן דערויף, ער איז געגאנגען בכל חומר הדין, שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע, דווקא די וואס זענען עוזבי תורה זיי לויבן דעם רשע, אבער ושומרי תורה, יתגרו בם ווי רבי שמעון איז געווען א צדיק וואס איז געגאנגען בכל חומר הדין עד הסוף איז ארויסגעקומען פון די מערה און ער האט געזען אז מענטשן זענען מניחי חיי שעה ועוסקים מניחי חיי עולם ועוסקים בחיי שעה איז געווען עק וועלט דארטן און רבי שמעון רבי שמעון זאגט די גמרא ער האט נישט געדארפט אפילו דאווענען ער איז געווען רבי שמעון וחבריו זענען פטור פון תפילה ס'איז געווען כל כולו תורה מען זעט א מורא'דיגע שארפקייט אין די עבודה פון רבי שמעון זאגט די. גמרא ווייטער, תניא נמי הכי אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא. רבי דוסתאי ברבי מתון אומר, א ענליכע מימרא, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע וגומר, דאס איז די פריערדיגע דרשה, ואם לחשך אדם לומר, א מענטש וועט דיר אריינמורמלען און זיך וועלן טענה'ן והכתיב, אל תתחר במרעים, זאלסט דיך נישט פארמעסטן מיט די שלעכטע, אל תקנא בעושי עוולה, זאלסט נישט אויספירן קיין מעשה קנאות מיט די וואס טוען עוולה, דאך משמע. אז מען זאל זיך נישט רייצן מיט קיין רשעים, אמור לו, זאלסט אים זאגן מי שלבו נוקפו, איינער וואס זיין הארץ קלאפט, אומר כן, ער זאגט אזוי, אלא אל תתחר במרעים, כ'וועל עס לערנען אנדערש, אל תתחר, זאלסט דיך נישט פארמעסטן, להיות כמרעים, צו זיין אזוי ווי די שלעכטע, אל תקנא, איז א לשון פון קנאה, נישט א לשון פון קנאות, פון דזשעלעסי, אל תקנא בעושי עוולה, להיות כעושי עוולה. ואומר, איך וועל דיר ברענגען א ראיה מען מוז אזוי לערנען די פסוקים, ווייל אל יקנא לבך בחטאים איז כי אם ביראת השם, סאו וואס מיינט עס? אויב אל יקנא מיינט יעצט א לשון פון קנאות, א לשון פון טשעפענען, איז אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת השם, זאלסט נאר טשעפען די יראי שמים, מ'קען דאך נישט אזוי לערנען, ממילא אל יקנא לבך זאלסט נישט מקנא זיין בחטאים צו זיין ווי זיי, כי אם ביראת השם, כל היום נאר אין יראת שמים דארט זאל זיין דיין קנאה. סאו וואו שטיי מיר יעצט? מעג זיך א מענטש מתגרה זיין ברשעים? פרעגט די גמרא איני והאמר רבי יצחק. אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, זוך דיר נישט קיין פראבלעמען, שנאמר יחילו דרכיו בכל עת, מען רעדט דארט פונעם רשע, יחילו טייטשט רש"י יצליחו, אז דער רשע וועט מצליח זיין, ולא עוד. זאגט די גמרא אלא שזוכה בדין אפילו אויבען אין הימעל איז ער זוכה בדין רבי צדוק זאגט אז מען זעט א רשע וואס השעה משחקת לו פשט איז פון הימעל געבט מען אים די התייחסות פון א צדיק אמאל האט ער א מצוה וואס מצד דעם זכות באט ער איז יעצט א צדיק שנאמר מרום משפטיך מנגדו זיינע משפטים פונעם רשע איז מנגדו עס איז ווייט פון אים טייטשט רש"י ולא עוד אלא שרואה בצריו, ער זעט א נקמה אין זיינע שונאים שנאמר כל צורריו יפיח בהם, זיי ווערן אוועקגעבלאזן. ממילא האבן מיר דא פארשידענע דרשות אז מען מעג זיך נישט רייצן, אז מען מעג זיך נישט רייצן מיט קיין רשעים, ענפערט די גמרא פיר תירוצים, די ערשטע תירוץ איז לא קשיא הא במילי דידיה הא במילי דשמיא, סתם זיך גיין זיך גיין קריגן אויף מילי דידיה אויף ענינים גשמיים איז וואס פעלט עס אויס, ובמילי דשמיא, עס קומט פאר כבוד שמים, דארט קען מען יא ארויסגיין אין א קאמף, ואיבעית אימא, הא והא במילי דשמיא, ביידע רעדט מען במילי דשמיא, און אפילו אזוי לוינט זיך נישט אייביג איינצורייסן, ולא קשיא הא ברשע שהשעה משחקת לו, א רשע וואס אלעס גייט זיין וועג און דו זעסט אז פון הימל איז השעה משחקת לו איז אפילו במילי דשמיא זאלסט זיך נישט קריגן מיט אים, הא ברשע שאין השעה משחקת לו, אז מען קען האבן הצלחה אין די מערכה. איז דעמאלטס קענסטו עס יא טון במילי דשמיא ואיבעית אימא הא והא ברשע שהשעה משחקת לו ביידע רעדט מען ביי א רשע וואס שהשעה משחקת לו ולא קשיא הא בצדיק גמור אז א צדיק גמור האט נישט מורא פון א רשע אפילו ווען ס'גייט אים גוט הא בצדיק שאינו גמור ביי צדיק שאינו גמור וואס איז נישט אזוי בטוח אין זיינע מעשים טובים אז ער וועט קענען באזיגן דעם צדיק דאמר רב הונא

צדיק ווי דעם רשע, אין אזא פאל קען אמאל זיין אז אז בבלע רשע צדיק, אבער צדיק גמור, ווען מ'רעדט פון א צדיק גמור איז אינו בולע, ואיבעית אימא יעצט קומט מען אן צו די פערדע תירוץ פון שעה משחקת לו שאני, דאס איז זייער אינטערעסאנט וואס האבן שוין געמאכט די חילוק, יא די ערשטע תירוץ אין די גמרא, די צווייטע תירוץ אין די גמרא איז געווען הא ברשע שהשעה משחקת לו ברשע שאין השעה משחקת לו, סאו די פערדע תירוץ איז פשט אז אז מ'רעדט דא ווייטער פון א צדיק שאינו גמור. און א צדיק שאינו גמור ווערט יעצט א נייע חילוק אז אין אנדערע ווערטער די פריערדיגע תירוץ האט געמאכט א חילוק פון א שעה משחקת לו און א שעה שאינו משחקת לו האט אריין גענומען א צדיק גמור אויך יעצט רעדט מען אבער נאר פון א צדיק שאינו גמור אז א צדיק שאינו גמור ווען ס'איז שעה משחקת לו דעמאלטס איז שאני מילא, על פי חשבון קומט אויס פיר תירוצים. גייען מיר ווייטער. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, האבן שוין געהאט אויבן די געוואלדיגע מעלה פון קובע זיין מקום לתפילתו אז עס איז אלוקי אברהם בעזרו, יעצט ברענגט מען נאך א מעלה, כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו, זיינע שונאים פאלן אונטער אים, שנאמר ושמתי מקום לעמי, דאס איז ענין פון קביעת מקום לישראל, ונטעתיו איז אויך א לשון פון קביעת מקום, ושכן תחתיו ולא ירגז עוד. און די פסוק ענדיגט ולא יוסיפו בני עוולה לענותו אז לא יוסיפו בני עוולה לענותו מ'וועט אים נישט קענען פייניגן כאשר בראשונה זאגט די גמרא דרש'נט יעצט די פסוק רב הונא רמי כתיב שטייט אין פסוק לענותו אז דער אייבערשטער זאגט פאר אידישע קינדער מ'וועט זיי נישט קענען פייניגן די זעלבע פסוק טרעפט מען ערגעץ אנדערש וכתיב לכלותו אז מ'וועט זיי נאר נישט קענען פארלענדן ס'איז אביסל א שוואכערע הבטחה ווייל פשט איז א גאנצע כליה וועט נישט זיין אבער עינוי פייניגן וועט יא זיין? ענפערט די גמרא בתחילה לענותו, ווען די בית מקדש איז געבויט געווארן מתחילה איז געווען די פלאן אז די גוים וועלן קיינמאל נישט קענען טשעפענען די אידן, איז אבער כשחטאו ווי רש"י זאגט איז עס לבסוף לכלותו, איז איינמאל זיי האבן געזינדיגט און נגזר געווארן אז אז וועלן דארפן יא דורך גיין די עינוי, אבער די תפילה פון אידישע קינדער תפילתם מגין עליהם זאגט רש"י מן הכליון, אז מען זאל זיי נישט קענען אינגאנצן פארלענדן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר ר' יוחנן בשם ר' שמעון בן יוחי, גדולה שמישה של תורה יותר מלימודה. עס איז גרעסער צו משמש זיין א תלמיד חכם יותר מלימודה, שנאמר שטייט אין פסוק, פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים, על ידי אליהו למד לא נאמר שטייט נישט קיין לשון פון למד אז ער האט געלערנט תורה ביי אליהו הנביא אלא יצק מלמד שגדולה שמושה יותר מלימודה די גמרא דארף מען פארשטיין ווייל מ'זעט יעדן טאג ס'דא הויז בחורים מיט גבאים פון גרויסע מענטשן און מ'זעט נישט די מעלה יא ס'איז זייער גרינג צו נוצן ווען א צייטונג שרייבער וועט שרייבן גדולה שמושה אויף אויף אבי איינעם באט פשט איז אזוי אז ס'איז דא צוויי גישות צו תורה, מ'רעדט נישט, סתם א מענטש קומט משמש זיין ער קומט נישט מיט די כוונה פון זיך צו לערנען גייט ער זיך גארנישט לערנען. א מענטש קומט און ער וויל זיך לערנען, איז דא איינער וואס קומט צום רעבין צו שיעור, פיין האט ער געהערט דעם שיעור אבער ער האט נישט די, ס'איז נישט אלל אינקלוסיוו אז א מענטש קומט שמושה של תורה, ער קומט זיך לערנען פון זיין רעבין, ער טוט עס אויף א וועג אז ער וויל אלעס זיך לערנען פון זיין רעבין, ער וויל זען וויאזוי זיין רבי עסט, וויאזוי זיין רבי דאווענט, וויאזוי וויאזוי זיין רבי פירט זיך אויף אין אלע פיר און צוואנציג שעה פונעם טאג, אזא סארט לימוד התורה איז גדולה שמושה, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור, די נעקסטע שיעור וועט מען אי"ה זיין זונטאג.